שוין מ'וועט מבאר זיין פריער די עניינים וואס איז ניט פארשטאנדיק אין רשי על דרך הפשט, וואס דאס איז דאך פירוש רשי על התורה אני לא באתי לפרש מקרא פשוטו של מקרא, און דערנאך אויכעט די עניינים נפלאים ווי דאס איז פארבונדן מיט לימוד התורה, וואס רשי שטעלט זיך אויף ונשקפה, שטייט זיך ונשקפה על פני הישימון אויף וועמען גייט ונשקפה. גייט דאס אויף די פסגה וועגן וועלכע ס'רעדט זיך פאר דערויף, אז די בארה של מרים איז געווען מבמות איז זי געגאנגען הגיא אשר בשדה מואב, און דערנאך ראש הפסגה איז די פסגה איז געווען ונשקפה על פני הישימון, און מפרש אויף וואס איז דער ענין פון ישימון אז דאס איז דער ענין פון די מדבר. וואָס דעמאָלט זײַנען דאָך ייִדן, האָבן זיי זיך געפֿונען נאָך אין מידבר, וואָס ער ווערט אָנגערופֿן אַזוי דערפֿאַר, וואָס ער איז שמם, וואָס ישימון איז פֿון לשון שמם. דערנאָך זאָגט רשי דבר אחר אַ צווייטער פּירוש, אַז די ונשקפה גייט ניט אויף דער פּסגה, נאָר אויפֿן באר, אַז דער באר איז נשקפה, ער זעט זיך אָן על פּני הישימון. וואס איז דער פירוש בדבר, אזוי ווי דער באר איז נגנז געווארן אין אזא מין ארט וואס אז מען קוקט פון דעם ישימון קען מען דערזען דעם באר, וואו איז ער נגנז געווארן בימה של טבריא, און בשעת מען קוקט פון דעם ישימון איז אט א דעמאלט רואה כמין כברה בים זעט מען א ארט אין ים פון טבריא וואס זעט אויס ווי א זיפ, וואס דאס איז דער באר של מרים, דערנאך איז רשי מסיים כך דרש רבי תנחומא, רשי ברענגט אראפ כמה פירושים און זאגט ניט ווער איז געווען בשם אומרו, און דא איז ער מפרש כך דרש רבי תנחומא, ניט ווי ער זאגט בכמה מקומות דרשו רבותינו וכיוצא בזה, ובפרט נאך אז מען זעט אין דעם פירוש ונשקפה על פני הישימון, געפינט מען אין מדרש תנחומא, מען געפינט עס אין מדרש במדבר רבה, מען געפינט עס אין ירושלמי בכמה מקומות, מען געפינט עס אין מדרש תהלים. טיילט רשי אויס פון די אלע ערטער און זאגט אז כך, אט דעם פירוש וואס ער ברענגט, אט מיינט ער דאס דעם דרש רבי תנחומא, וואס לכאורה איז ער עס מסיים. צום פירוש הירושלמי און במדבר רבה וכיוצא בזה, מוז מען זאגן אז דא איז דא א חילוק, וויבאלד אז דאס איז געבראכט אין פירוש רש"י על התורה, איז דאס א חילוק וואס איז נוגע צו פשוטו של מקרא, וכפי שיתבאר לקמן.

מה שאין כּן די ישימון איז זיך פּשוטם של כּתובֿים, און אַזוי דער פּירוש, אַז זיי זײַנען דעמאָלט געווען אין מידבר, איידער זײַן אַרײַן אין ארץ-ישראל, און דאָרט איז געווען ונשקפֿה על פּני הישימון, קאָן מען זיך דאָס ניט זאָגן, אַז דאָס איז דער עניין, די זעלבע זאַך, וואָס בשעת מע שטייט אין כּרמל זעט מען. וואס דערפאר ווי ר ר רש"י זאגט כך דרש רבי תנחומא, פרעגט דער בן חמש למקרא וועט אנהויבן לערנען גמרא צוקומען צו מסכת שבת, און מיר זעען אז מען דארף גאר גיין אויף הר הכרמל, וועט ער פרעגן א שאלה ווי קומט עס צו ישימון מען דארף זיך זיין אין הר הכרמל, וואס דערפאר איז רש"י באווארנט עס גלייך אז כך דרש רבי תנחומא, רבי תנחומא שטייט אז מען שטייט מען דארף גיין אז מען זעט עס פון ישימון. און דערוף איז דא נאך נאך א דיוק, אין כמה מדרשים אויכעט אין ירושלמי שטייט דער לשון ווי עס שטייט בנוגע צו הר הכרמל שטייט דארט דער לשון הר הישימון, אזוי דער לשון ירושלמי, ניט ישימון נאר הר הישימון. רש"י ברענגט ניט אראפ דעם ווארט הר, וואס דאס איז אין יעדער ענין אין רש"י זיך בדיוק און פארבונדן מיט פשוטו של כתובים, אויב דאס וואלט געדארפט צוליב דערויף ארויפגיין אויפן הר הישימון כדי מען זאל זען ווייטער ביז אין ימה של טבריה ווי דער לשון איז אין ירושלמי, אט דעמאלט ער ניט פארשטאנדיק אין פשוטו של כתובים, מען האט געדארפט שטיין הר הישימון, בפרט נאך אז אין זעלבן פסוק שטייט אז ס'איז דא גיא און ס'איז דא שדה מואב, וואס גיא באווייזט למטה מן הרגיל, שדה מואב באווייזט על דרך הרגיל, במות און ראש הפסגה באווייזט למעלה מן הרגיל, איז אויב על פני הישימון וואלט געווען דער טייטש אויף א הר, וואלט געדארפט שטיין אין פסוק הר. וואס דערפאר זאגט רש"י ניין, ישימון איז דער טייטש מקום שמם. וואס דאס איז די אונטערשטרייכט מער ניט אט דאס וואס דאס איז א שממה ס א ענין של מדבר, אבער אין אלע איבעריקע זאכן איז ער גלייך מיט שטח כל הארץ, וואס איז ער איז ניט קיין גיא, ניט קיין טאל און ניט קיין בארג. וואו שטייט דאס אז אין ירושלמי שטייט הר הישיבה? שטייט ניט הר הכרמל, ניט קוקנדיק אויפן פירוש, אבער שטייט הר הישיבה, און אזוי שטייט אין כמה מדרשים. זאגט רשי, פשוטו של מקרא איז ניט מתאים אז דאס זאל מען אראפברענגען אז דאס שטייט הר הישי אז דאס מיינט הר הישימון, און פשוטו של מקרא פאסט מער ניט ווי דער דרש פון רב תנחומא וואס דארט שטייט דער לשון אז מען שטייט על פני הישימון, ער האט א גלייכן שטח פון פון אדמה, איז די נשקפה זעט מען דעם בארה של מדבר. וואס דאס איז קיין סתירה ניט וואס מען זאגט אז הר הכרמל דארף מען ארויפגיין דווקא אויף א הר, ווארום פשוטם של כתובים איז כרמל, הר הכרמל איז געווען נענטער צו ים התיכון, וואס פון דארטן זאל מען זען וואס ס'טוט זיך אין ימה של טבריה, וואס ער איז געווען אין גבול המזרחי, וואס ער איז אין גבול המזרחי פון ארץ ישראל דארף מען ארויפגיין אויף א הר. דערפאר דארף מען ארויפגיין אויף הר הכרמל. ישימון איז געווען אין מזרח פון ירדן, אין מזרח פון ארץ ישראל, וואס דארט איז ימה של טבריה איז אויכעט על הגבול, דאס איז לעבן דער ירדן וכו', מילא איז דארט גענוג אז מען, אז מען קוקט אויס פון פני הישימון אן א הר. ובפרט נאך ווי דער פירוש אין פשוטם של כתובים מוז רש י ברענגען דווקא אט דעם פירוש, און דאס זעט מען אויף וויפיל דאס איז אויכעט אויסגעהאלטן לויט דעם כלל פון רש י אני לא באתי לפרש אלא פשוטם של כתובים. דאס אויך איז נוגע להמדובר לעיל. אט דאס וואס ווערט אראפגעבראכט אין דעם אלטן רבי שלחן ערוך אז בארה של מרים איז פארבונדן מיט רפואה, און דערפאר ביז וואנעט אז דאס מאנט ארויס א מנהג על כל פנים יש נוהגין לדלות ממעיינות און מבארות, איז דערפאר דאס פארבונדן דערמיט צי מען דארף דערויף האבן א דרגה אין עבודה, צי ס'איז יש נוהגין אז יעדער קען דערצו צוקומען.

וואס ער זאגט אין זוהר אז תוקפא דגופא חולשא דנשמתא וכו', וכידוע אויף דערויף די שטורעמדיגע קשיא ידוע אין די בריוו ווארן געשריבן צו דעם אלטן רבי'ן פון דעם מגיד און צו ר' אברהם המלאך ווי שוין געדרוקט אין התמים אז א קליינע לעכעלע אין גוף איז דאס א גרויסע לאך אין נשמה איז דער ניצוץ, איז עס זעט מען דאך א פארקערט, אז תוקפא דנשמתא איז פארבונדן מיט תוקפא דגופא, איז דאך דער חילוק בזה, צי דאס איז א מציאות פון חומריות, אדער דאס איז א מציאות פון גשמיות, בדוגמא ווי מען זאגט בנוגע פון כלים ואורות וואס אין קיין עבירות וואס אין כאן המקום להאריך בזה, און דער עיקר איז בנוגע לפועל, איז דער ענין נפלאות שבפירוש רשי.

אפילו לכאורה איז דאך דאס א חילוק מן הקצה אל הקצה, ער געפינט זיך אין א מדבר שמם, און דערזען דערזעהט ער ימה של טבריא, און אין ימה של טבריא גופא איז דא א ענין וואס דארט איז דאס באהאלטן געווארן, און אף על פי כן דערזעהט ער דאס בעיני פון א אידן וואס געפינט זיך אין א מדבר,

איז ער כידוע די מעלה פון ראיה לגבי שמיעה, א שמיעה דארף מען הערן א פרט נאך א פרט ביז וואנעט פון אלע פרטים צוזאמען קען ער זיך פארשטעלן ווי די זאך זעט אויס, בשעת ער גיבט א קוק איז ער תופס כל הענין כולו מיט אלע זיינע פרטים.